און דערנאך וועט דער רבי ארויסלערנען א לימוד א הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם פאר יעדן איינעם אין אונזער לעבן וואס ווי מיר דארפן ווי מיר דארפן טון אות א' אויפן פסוק ויקרא שם בשם ה' קל עולם אין היינטיגע פרשה אין וירא שטייט אז אברהם אבינו האט דארט גערופן אין דעם נאמען פונעם אייבערשטן דער גאט פון די וועלט זאגט די גמרא די גמרא דערציילט אין סוטה, אל תקרא ויקרא, אלא ויקריא, זאלסט נישט ליינען ויקרא אז ער אליין האט גערופן, נאר ויקריא, וואס מיינט ויקריא? מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, אז אברהם אבינו האט געברענגט א יעדער איינער וואס איז אריבער גיין לעבן זיין שטוב, און יעדער איינער וואס איז אריין געקומען צו אים, האט ער אים געכאפט און האט אים געמאכט אז ער זאל רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן. און די גמרא איז ממשיך כיצד, ווי האט ער עס געטאן, לאחר שאכלו ושתו, נאכדעם וואס זיי האבן געגעסן און געטרונקען, איז דאך געווען דארטן א עשל, ס'איז געווען אפן פון אלע פיר זייטן, און ס'איז געקומען זיי האבן געגעסן דארטן, איז יעמאלט האבן זיי געוואלט אים בענטשן, אים געבן א דאנק פאר דעם וואס ער האט זיי געגעבן די עסן, אמר להם, האט זיי אברהם אבינו געזאגט, וכי משלי אכלתם, צו דען האט איר געגעסן פון מיינע? משל אלוקי עולם אכלתם, איר האט געגעסן פון דעם גאט פון די וועלט, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם, האבן זיי געדאנקט און זיי האבן געלויבט און זיי האבן געבענטשט צו דעם וואס האט געזאגט און באשאפן די וועלט, דאס איז וואס די גמרא דערציילט. יעצט איז דא א מדרש, אין מדרש אין בראשית רבה ווערט צוגעגעבן אז די וואס האבן נאכן עסן נישט געוואלט בענטשן, איז געווען אזעלכע וואס האבן נישט געוואלט בענטשן נאכן עסן, למי שאמר והיה העולם, האט אברהם ביי זיי געמאנט צו באצאלן א הון רב פאר דעם וואס זיי האבן געגעסן און געטרונקען, ער האט זיי געבעטן איר האט דאך געגעסן דא א גוטן סעודה, איר דארפט באצאלן. אויפקלערנדיג, אברהם אבינו האט זיי מסביר געווען אז ס'איז ווערד צו באצאלן אזויפיל, היות אז אין מדבר געפינט מען נישט קיין מאכלים וכו', איר געפינט זיך דאך אין א מדבר, איר קענט דאך נישט געפינען קיינע מאכלים און איך האב אייך געגעבן פון די בעסטע און די שענסטע, איז די פרייז איז נישט איבערגעריסן נישט איבערגעטריבן דעם פרייז אז זיי דארפן באצאלן דארטן. אז זיי האבן דערהערט, הערנדיג אז מען מאנט ביי זיי אזא גרויסן סכום, האבן זיי נאכגעגעבן און געזאגט, ברוך קל עולם שאכלנו משלו, א דאנק איז דער גאט פון די וועלט וואס מיר האבן געגעסן פון זיינס, דאס איז געווען אברהם'ס אויפטו וואס אברהם האט געטון. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה פֿינף נאך א שטיקל הארה וואס נוגע אביסעלע שפעטער, ער ברענגט אראפ פונעם תוספות שאנץ וואס ער זאגט אז שלא רצו לברך ברצונם עד ווי ער האט זיי געבעטן גרויסע געלטן, און ער זאגט שלא רצו זאגט דער רבי משמע אז אזוי איז געווען ביי אלעמען, אבער ס'איז לכאורה איז דא אנדערע אנדערע סברות אנדערע שיטות אז נישט ביי אלעמען איז דאס געווען, וועט מען זען ווייטער אין די שיחה. האבן מיר דארט די גמרא וואס די גמרא זאגט און מיר האבן דעם מדרש וואס דער מדרש לייגט צו, אין פשטות קומט אויס אז דאס וואס זיי האבן דערנאך געזאגט ברוך קל עולם כו' איז געווען בלית ברירה כדי זיי זאלן נישט דארפן צאלן, האט געבעטן ביי זיי אזא גרויסן סכום פון געלט פאר די סעודה האבן זיי נישט געהאט קיין ברירה האבן זיי געבענטשט דעם אייבישטער. ווי דער און דער רבי ברענגט אראפ אין די הארעכע דעם לשון פון דעם תוספות שאנץ אז ברכו הקדוש ברוך הוא שלא ברצונם, על מנת שלא יפרעו שום דבר, זאלן נישט דארפן באצאלן, דערפאר האבן זיי געבענטשט דעם אויבערשטן. זאגט דער רבי, און נישט, זיי האבן נישט געבענטשט ווייל זיי האבן אין הארצן מסכים געווען צו בענטשן, נישט דערפאר האבן זיי געבענטשט, זיי האבן געבענטשט ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, אדער זיי באצאלן אדער זיי בענטשן דעם אויבערשטן, האבן זיי געזאגט געבענטשט דעם אויבערשטן, ס'רופט זיך אויס מן השפה ולחוץ, זיי האבן עס געזאגט און געגאנגען ווייטער. זאגט דער רבי, דא פרעגט דער רבי די שווערע שאלה אויף דעם מדרש, איז תמוה, בשלמא די וואס אברהם האט זיי באווירקט צו בענטשן דעם אויבערשטן מרצונם הטוב, איז פארשטאנדיג אז ער האט דורך דעם אויפגעטון דעם ענין פון הקריא לשמו של הקדוש ברוך הוא וכו', ס'איז געווען אזעלכע וואס האט זיי באווירקט אז זאלן בענטשן דעם אויבערשטן טאקע ווייל זיי ווילן, זיי האבן אים געפרובירט בענטשן, האט ער זיי געזאגט, ס'איז נישט איך, ס'איז דער אייבישטער, ס'איז דער אייבישטער וואס האט באשאפן די וועלט און ער גיט די עסן מיט אלץ, דאנקט אים, איז געווען די איז די וואס האבן געבענטשט דעם אייבערשטן צוליב דעם,

ווי איז שייך צו זאגן אז ער האט דערמיט מפרסם געווען שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, דאס הייסט דאס הייסט מפרסם געווען שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וויבאלד אז ביי זיי האט געפעלט די הכרה אין בורא עולם, זיי האבן עס געזאגט נאר ווייל זיי ווילן נישט באצאלן אזא גרויסן סכום פון געלט פאר די סעודה. דער רבי לייגט צו, ווען ס'וואלט זיך גערעדט וועגן א אידן, איז ידוע דער פסק דין פון רמבם, ס'דא פסק דין רמבם אין סוף פרק ב' הלכות גירושין, זאגט די רמבם דארטן וועגן הלכות גירושין, איז דאך דא א הלכה אז א גט דארף זיין דווקא מרצונו פון א מענטשן, און די רמבם זאגט דארטן אז טאמער וויל ער נישט געבן קיין גט נייט מען אים, און מען דערשרעקט אים ביז די רמבם נוצט דעם לשון אפילו הכאה און מיט די אלע זאכן, ביז ער גיבט א גט, און יעמאלט איז דאס כשר, ווי איז דאס? ווי שטימט דאס? זאגט די רמבם אז אפילו ווען מען איז אים כופה צו טון א מצוה, אדער מ'איז מ'נייט אים להתרחק מן העבירות, הייסט עס לרצונו, ער גייט און ער גיט דעם גט נאך וואס מ'האט אים דערשראקן און מען קען זיין אפילו מ'האט אים געשלאגן, יעמאלט גיבט ער דעם גט, לכאורה גיבט ער דאך דעם גט ווייל ער האט מורא אז מ'וועט אים געבן נאך, איינער שטייט מיט א שטעקן דארט און זאגט אים אדער דו גיבסט דעם גט אדער דו כאפסט נאך, זאגט דער רמבם ניין, עס הייסט לרצונו, פארוואס איז דאס לרצונו, די לשון פונעם רמבם ממש, הוא רוצה להיות מישראל.

ואמר רוצה אני כבר גירש לרצונו, יעמאלט בשעת דער יצר הרע איז דער וואס ס'לאזט אים עס נישט טון, בעצם בפנימיות וויל ער יא טון, במילא בשעת מ'האט אים בשעת ער האט געזאגט אז ער וויל, יעמאלט איז עס געווען אויף א אופן אז ס'איז געווען מגרש לרצונו, דאס איז די לשון פונעם רמב"ם, דאס הייסט אז בעצם ובפנימיות נפשו וויל א איד מקיים זיין די מצוות און זיין נישט וועלן איז נאר אן ענין חיצוני. במילא טוט אויף די כפייה אז ס'ווערט נתבטל די חיצונית'דיגע התנגדות מצד היצר, און זיין זאגן רוצה אני איז מצד דעם גילוי רצון פון דעם אידן. במילא קומט אויס אז דאס וואס ער וויל עס נישט געבן דעם גט איז נאר א ענין חיצוני, ווייל בפנימיות איז ער וויל א איד מקיים זיין אלע מצוות, במילא נאך וואס מ'גיט אים דעם דער כופה ווערט אוועקגעגאנגען דער יצר הרע, יעמאלט ווערט קומט ארויס דער פנימיות רצונו, און אזא גט איז דאס לרצונו דערפאר איז דאס א כשר'ע גט. איז דאס אלץ ווען ס'רעדט זיך וועגן א איד, מה שאין כן ביי כל עובר ושב, דער לשון איז דאך כל אז אברהם אבינו האט מקריב געווען אין א אופן פון כל עובר ושב, רעדט זיך דאך וועגן נישט קיין אידן און זיי האבן נישט די מעלה וואס ווילן זיין מקושר צום אייבערשטן, איז וואס איז דא דער אויפטו ווייטער וואס אברהם אבינו האט זיי גענייט און זיי האבן געזאגט איין מאל אז זיי דאנקען דעם אייבערשטן. ס'איז א געוואלדיגע שווערע שאלה וואס טוט זיך דא. אות ב', דער יפה תואר, איינער פון די מפרשים אויף מדרש, זאגט אויף דעם אז, א לשון פון דעם יפה תואר, אף כי יכול להיות שהיו מכזבים לו ובאונס דיברו לו כאלה, ס'קען דאך זיין אז זיי האבן אפגענארט אברהם אבינו, און נאר ווייל ער האט זיי גענייט, זיי האבן נישט געוואלט באצאלן אזויפיל געלט האבן זיי געזאגט די ווערטער, מכל מקום זאגט דער יפה תואר, אברהם עשה זאת, רק לצאת ידי חובתו נגד השם, אברהם האט עס געטון ווייל ער האט געוואלט יוצא זיין פאר דעם אייבערשטן, ער דארף טון זיין ארבעט, ער דארף זען אז זיי זאלן זאגן, באונס נישט באונס, זיי נארן אים, אים איז נישט, אים איז דאס נישט נוגע, ואם המה רימו, אזוי ענדיגט צו דער יפה תואר, און אויב זיי האבן אים אפגענארט, העון תלוי בהם ולא בו, די עבירה, דער זינד פון אפנארן ליגט אויף זיי און נישט אויף אברהם אבינו, ער האט געדארפט טון זיין ארבעט. זאגט דער רבי פרעגט דער רבי אויף דעם צוויי שאלות אויף דעם יפה תואר וצריך ביאור דארף האבן א הסבר אויף דעם א' אויב רימו מכזבים לו אויב זיי האבן אפגענארט און זיי האבן געלייקנט איז וואס האט ער אויפגעטון דערמיט וואס איז דער אויפטו פון דעם ב' ועיקר און דער עיקר שאלה אויף דעם יפה תואר עס איז בכלל שווער צו זאגן אז אברהם האט עס געטון נאר אויף צו יוצא זיין ידי חובתו פאר דעם אייבערשטן און לפועל איז עס אפשר געווען באופן פון אם רימה רימה, ווייל דער מדרש זאגט במקום אחר, דער רבי וועט פרעגן א קשיא אויף דעם יפה תואר פון א צווייטן מדרש, וואס פון דעם וועט מען זען אז אברהם אבינו האט עס נישט געטון אויף א אופן נאר צו יוצא זיין, פארקערט, דאס וואס אברהם האט געטון האט אויפגעטון א מורא'דיגע גרויסע זאך למעלה. וואס זאגט דער מדרש? דער מדרש זאגט אין בראשית רבה אין פרק מ ג, זאגט דער מדרש, אז צוליב דער הנהגה וואס כל עובר ושב האט געזאגט ברוך קל עולם שאכלנו משלו, דאס וואס אברהם אבינו האט אויפגעטון אז יעדער עובר ושב האט געזאגט ברוך קל עולם שאכלנו משלו, האט דער אויבישטער געזאגט, דער אייבישטער האט אויף דעם געזאגט, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם, איך בין מחשיב, איך רעכן צו דיר, אזוי ווי דו ביסט געווארן, אזוי ווי דו ביסט א שותף מיט מיר אין באשאפן די וועלט. און ער איז ממשיך, דער אייבישטער זאגט אני לא היה שמי ניכר לבריות, מיין נאמען איז נישט געווען באקאנט ביי די וועלט, אברהם אבינו האט אויסגעפונען, ער האט קומען צו א מסקנא אז ס'איז דא א אייבישטער אחד היה אברהם, און ער האט געקוקט אדער ביי דריי יאר אדער ביי אַכט און פֿערציק יאר ווי די שיטות איז ווען ער האט אויסגעפונען, איז געווען נאר אברהם אבינו. זאגט דער אויבערשטער אני לא היה שמי ניכר לבריות והכרת אותי בבריותי, און דו האסט מיר געמאכט אנערקענען אז איך בין דא ביי מיינע באשאפענישן, וואס דערפון איז מובן, פון דעם מדרש איז דאך זייער פשוט פארשטאנדיג, אז דערמיט האט ער ביי זיי אויפגעטון א הכרה אין בורא עולם, און דעריבער איז ער אזוי ווי א שותף בבריאתו של עולם, פארוואס איז ער א שותף? ווייל ער האט עס אויפגעטון, און מען געפינט נישט אז מען זאל מחלק זיין אז דאס איז געזאגט געווארן נאר אויף די וואס ער האט אויף זיי גע'פועל'ט אן קיין שום לחץ וכו', שטייט נישט אין קיין ארט אז אז ווען אז ביי וועמען האט אברהם אבינו זוכה געווען אז האט אז האט מכיר געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען נאר ביי די וואס האבן גע'פועל'ט ביי זיי נאר האט זיי געזאגט ס'נישט מיינע ס'דא א אייבערשטער אויף די וועלט בענטשט אים שטייט אז האט עס ביי אלעמען שטייט דאך דער לשון בכל. און דער רבי לייגט צו אין די הערה בפרט נאך לויטן תוספות שאנץ וואס ער זאגט אז אלע האבן עס געטון נאר ווייל מען האט זיי גענייט, און ווי קומט דאס שטימט דאך דא נישט דער מדרש איז דאך הדרא קושיא לדוכתא ווערט דאך די קשיא צוריק וואס האט אברהם אויפגעטון און ווי שטימט דאס מיט דעם מיט דעם מדרש אז ער ווערט א שותף להקדוש ברוך הוא אין די צייט וואס זיי האבן געזאגט מן השפה ולחוץ זיי האבן עס נאר געזאגט ווייל זיי ווילן פטור ווערן פון באצאלן א געוואלדיגע שווערע שאלה, ווי שטימט דאס דא, וואס טוט זיך דא? ממילא אפילו מיט דעם תירוץ וואס דער יפה תואר וויל ענטפערן, זאגט דער רבי איך קען עס נישט ניצן, ווייל ס'ווערט דא א סתירה פון דעם מדרש מיט דעם מדרש, דא שטייט קלאר אז ס'איז געווען איין וואס האט זיי גענייט דאס צו טון, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, זיי האבן נישט געוואלט באצאלן, און דא קומט אויס אז דער אייבישטער זאגט אז מיט דעם וואס האט עס געטון, האט ער אויפגעטון די גרעסטע זאך אויף דעם, האסט מכיר געווען מיין נאמען בבריות, האסט מכיר געווען דער לשון פון דעם מדרש, אני לא היה שמי ניכר לבריות, והכרת אותי בבריותי און ווערסט א שותף אין מעשה בראשית מיט אלץ, ווי שטימט דאס? אין אות ג' עט דער רבי געבן זייער א געשמאקן הסבר, און דער הסבר עט זיין, די נקודה פונעם הסבר עט זיין, אז סוף סוף האבן זיי יא דערקענט אין דעם אייבערשטן, שפה ולחוץ, זיי האבן יא דערקענט דעם אייבערשטן, און דער הסבר עט דער הסבר עט קודם מסביר זיין, ווי געזאגט פריערט, א געשמאקע משנה אין פרקי אבות וואס איז אביסל שווער צו פארשטיין און לויט דעם עט קען מען פארשטיין דעם מדרש דעם מדרש אויכעט און מיר זען אז דורך דעם הכרח דורך נייטן כופה זיין ווי אברהם אבינו האט געטון און אין מיר זען אין די משנה דעם ענין וואס דארטן רעדט זיך וועגן אזא ענין וואס לכאורה קומט עס אויס אויכעט גענייט עט מען זען אז דאס רופט ארויס דעם אמת ביי יענעם, און ס'איז נישט נאר וואס יעמאלט איז דאס מס שפתיים אדער זאגן אז ס'איז נאר מן השפה ולחוץ אז ס'איז נאר גערעדט און ער האלט נישט דערביי, ער טוט עס נאר ווייל ער וויל זיך פטור ווערן פון באצאלן פאר די סעודה. אות ג' וועט מען דאס פארשטיין בהקדים וואס מען געפינט נאך אן אופן פון גילוי רצון אמיתי וואס טוט זיך אויף דורך הכאה און תשישות היצר, מען וועט געפינען נאך א פלאץ וואס מען זעט אז ס'ווערט אויפגעטון דער ווערט נתגלה דער אמת'ער רצון פון א מענטשן, און ס'איז נישט נאר א אמירה וואס ס'זעט אויס אז ער זאגט עס ווייל ער האט נישט קיין ברירה, נאר ס'ווערט אויפגעטון דורך הכאה און מאכן דעם יצר הרע שוואכער, אז דער רצון פנימי קומט ארויס נישט בלויז אין זאגן רוצה אני, און בחיצוניות ובגילוי איז עס א געצוואונגענע אמירה, דאס הייסט ווען איינער קוקט און זעט ווי מ'שלאגט א מענטשן, און יענער זאגט איך בין מוכן איך גיי געבן א גט, לכאורה זעט ער אז ער זאגט עס נאר ווייל ער וויל עס ווייל ער וויל פטור ווערן פונעם שלאגן, אדער דא ביי אברהם אבינו, ער וויל פטור ווערן נאר פון באצאלן. זאגט דער רבי ניין, נאר מיר וועלן זען אין נאך א אין נאך א פלאץ אז דער אז דער רצון פנימי פועל'ט בגלוי אויף זיין רצון חיצוני, עס קומט אויס אויף א סך א טיפערן אופן אז מיט דעם וואס מען, עה, הכאה אדער מען ס'ווערט תשישות היצר, די יצר הרע ווערט אפגעשוואכט, קומט ארויס דער פנימיות ענין אינגאנצן. און דער רבי ברענגט אראפ ווי מען געפינט במעשה המרגלים אין פרשת שלח איז דא די מעשה המרגלים און דער אלטער רבי רעדט וועגן דעם אין תניא פרק כ"ט שטייט דארטן ביי די מרגלים אז פריער האט מען געזאגט כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו און די גמרא זאגט אין די גמרא זאגט אין סוטה זיי האבן געטענה'ט ווען זיי זענען געקומען צוריק די מרגלים האבן זיי געזאגט כי חזק הוא ממנו זאגט די גמרא אל תקרא ממנו זענען שטארקער פון אונז, נאר חס ושלום זענען שטארקער פונעם אויבערשטן האבן זיי געזאגט, געפערליך, ויבכו העם ויאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, די ערגסטע וואס ס'קען זיין, און דורך וידבר משה וואס משה האט צו זיי גערעדט מיט שטרענגע דיבורים, הכאה בדברים קשים, דער רבי האט עס אונטערגעשטראכן, הכאה בדברים קשים, וואס איז געווארן גלייך נאכדעם, ויתאבלו העם מאוד, און זיי האבן געזאגט, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, זיי האבן זיך איבערגעדרייט אינגאנצן פון איין זייט אינגאנצן אויף די אנדערע זייט, דאס זאגן זיי חזק הוא ממנו חס ושלום פון דעם אייבערשטן, מיר ווילן גיין צוריק אין מצרים, און גלייך נאך וואס משה האט גערעדט האבן זיי געזאגט הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה'. זעהן מיר דא אז ס'איז א ענין פון דעם וואס משה רבינו האט געמאכט די הכאה איז ארויסגעקומען דער רצון פנימי ביי זיי פון א אידן צו פאלגן דעם אייבערשטן און זיי גייען יא אריין און זיי לייגן צו עלינו אל המקום אשר אמר ה' מיר וועלן פאלגן וואס דער אייבישטער האט געזאגט. איז טאקע דא צוויי, ס'איז דא צוויי אופנים, איין אופן קען זיין אז ער זאגט רוצה אני, און באמת וויל ער טאקע עס נישט, און ער זאגט עס נאר ווייל ער וויל פטור ווערן פון דעם, און דורך דעם וואס מיר וועלן אנקומען יעצט צו דעם הסבר אין פרקי אבות, העט מען פארשטיין דעם ענין אז ס'מיינט טאקע, עס ווערט ארויסגערופן דעם ענין פון די פנימיות זיינע און ער טוט דאס ווי ס'דארף צו זיין, ווי מ'זעט ביי די מעשה מרגלים, דורך דעם העט מען קענען צוריק קומען יעמאלט און פארשטיין, די מדרש וועגן אברהם אבינו וואס לכאורה האט ער דאך זיי גענויט זאלן עס טון, און ווי קומט דאס אז דער אייבישטער זאגט אז צוליב דעם וואס ער האט מכיר געווען שמו בעולם, אז געווען איינס האט געזאגט אז גייט אוועק האט עס מער נישט טון, וואס האט אברהם אבינו אויפגעטון דא? לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס דער מדרש זאגט, און ס'וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס אברהם אבינו האט יא אויפגעטון אין זיי, און ס'איז יא געווארן א שינוי און א פעולה אין זיי. דערמיט איז אויך פארשטאנדיק דער מאמר המשנה, דער משנה אין פרקי אבות פרק ו', בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, יעדן טאג גייט ארויס א קול פון הר חורב און ס'רופט אויס, וואס זאגט דאס? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ס'א רחמנות, אוי להם אויף די באשעפענישן פון די בושה פון תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף וכו', יעדער איינער וואס לערנט נישט וואס איז נישט עוסק בתורה ווערט אנגערופן א נזוף, א פארשעמטער, ולכאורה תמוה, דער רבי פרעגט א שאלה אויף די משנה, די כוונה פון בת קול איז דאך צו פועל זיין ביי אידן א התעוררות צו עוסק זיין אין תורה, דאס וואס ס'זאגט אז זאל וויסן אז אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מ'וויל אויפטון אז ער זאל יא זיין א עוסק בתורה. האט דער כרוז לכאורה געדארפט רעדן בעיקר וועגן דעם יוקר און די מעלות פון לימוד התורה וכו'. וואס זאגט מען דא? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה. זאג מיר די מעלות פון תורה און די מעלה אז דאס אז דאס טון די תורה וועסטו נישט זיין קיין נוזף און ס'איז דא א מורא'דיגע מעלה. פארוואס איז אין אים מודגש נאר דער חיסרון פון דעם העדר הלימוד? מען זאגט אוי להם לבריות מעלבונה של תורה כו', אין דעם נעגאטיוו, נישט אין דעם פאזיטיוו, פארוואס זאגט מען נישט בעסער ווי די מעלה פון לערנען תורה? ובפרט, דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, ובפרט אז דער בת קול איז אויסן אויך דעם סוג אידן וואס ווערן אנגערופן בריות, ווי דער לשון אין די משנה שטייט דארטן אוי להם לבריות כו', איז דער בת קול דא גערעדט דאך צו אזעלכע אידן וואס ווערן אנגערופן בריאות, האט נאך מער געדארפט מדגיש זיין דעם ענין פון די מעלה פון תורה און נישט דעם ענין פון פון זאגן אוי להם לבריות מעלבונה אז מען לערנט נישט תורה. און ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא פרק לב, דער אלטער רבי טייטשט עס אפ וואס מיינט בריאות, לשון בריאות ווערט גענוצט, הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, לשון פונעם אלטער רבי, די וואס זענען ווייט פון תורת השם און דינען דעם אויבערשטן, דערפאר ווערן זיי אנגערופן בריות בעלמא, און דער רבי איז מסביר וואס דער אלטער רבי זאגט, דאס הייסט, אז זייער איינציגע מעלה איז וואס זיי זיינען באשאפן געווארן פונעם אויבערשטן, דאס איז זייער איינציגע מעלה וואס ער האט, ער איז א באשעפעניש פונעם אויבערשטן, אז אויך זיי זאלן זיין עוסקים בתורה, דאס וויל דאך די משנה, די משנה זאגט אוי להם לבריות, אפילו בריות וואס זענען ווייט פון דעם זאלן זיין עוסק בתורה, אז אויך זיי זאלן זיין עוסקים בתורה, היינט ווי איז שייך לכאורה אז דער כרוז אוי להם לבריות מעלבונה כולי אן דער הסברת היוקר והמעלה פון לימוד התורה זאל זיין גענוג צו באווירקן אזעלכע אידן, רעדסט דא וועגן א איד וואס איז א איד וואס איז א בריות, ער האט נישט מער די מעלה וואס ער איז א באשעפעניש פונעם אייבערשטן, מיט דעם וואס דו'סט אים זאגן אוי להם לבריות של תורה, עסט אים באווירקן אים אז ער זאל זיך זעצן לערנען תורה? אדרבה, זאג אים די מעלה פון תורה, דורך דעם וועט ער זיך אוועק זעצן לערנען תורה. לויט דעם וואס מ'האט געלערנט פריערט אין דעם ענין אז אז פארט שטייט דאך אז אברהם אבינו מיט דעם נייטן האט ער אויפגעטון ביי זיי עפעס ווי מ'וועט שפעטער מסביר זיין נאכן הסבר אין פרקי אבות וואס דאס איז, נאכדעם וואס מ'האט געברענגט די מעשה פון די מרגלים וואס דארטן איז, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג, ער האט אראפגעגעבן די ביידע שאלות. ערשטנס פארוואס אין פרקי אבות רעדט ער נישט וועגן די מעלה פון תורה, ער רעדט נאר וועגן דעם ענין פון דעם חסרון וואס ער זאגט אז אוי להם לבריות מעלבונה ווען מען לערנט נישט, און אויכעט ווי קען עס פועל זיין אויף אזעלכע וואס זיי זענען בריות, ווי קען עס פועל זיין אז מען רעדט מיט זיי אויף אזא סארט אופן מען זאגט אים אוי להם לבריות וועט עס האבן אויף זיי א עפעקט אז זיי זאלן זיך זעצן לערנען. אין דעם ערשטן חלק גייט דער רבי ענטפערן פארוואס מען רעדט נישט וועגן די מעלה פון תורה און מען רעדט וועגן דעם ענין פון פארקערט נאכדעם וועט דער רבי מסביר זיין דעם צווייטע זאך ווי וועט עס האבן אויף זיי א פעולה. איז דער ביאור אין דעם, וויבאלד אז יעדער איד האט א נפש אלוקית, וואס די נפש אלוקית וואס וויל מקיים זיין אלע מצוות, די נפש אלוקית וויל מקיים זיין אלע מצוות, און נאך מער, אין פנימיות פון א אידן זענען פאראן די אוצרות יקרים פון אמונת השם און אהבת השם, יעדער פנימיות פון א אידן האט אין זיך גאר טייערע זאכן, ס'האט אוצרות יקרים, וואס ס'האט אמונה און ס'האט אהבה, וואס די ביידע זאכן אמונה און אהבה איז דער שורש אויף כל רמח מצוות עשה. דארף ער נישט האבן קיין הסברות וועגן דעם גודל העילוי פון תורה, ער דארף נישט האבן קיין הסבר פון גודל העילוי פון תורה, מען דארף נאר ארויסרופן זיין פנימיות אז זי זאל קומען לידי גילוי, וועט ער במילא עוסק זיין בתורה. ווי טוט מען עס ביי א אידן וואס יעדער איד האט א נפש אלוקית און ער האט אוצרות יקרים, ממילא ביי אים דארף נישט, מען דארף נישט האבן קיין הסברות אויף די גרויסקייט פון תורה, מען דארף נאר ארויסרופן דעם פנימיות זיינעם אז דער פנימיות זאל ווערן נתגלה, ער האט דעם חיצוניות וואס איז פארדעקט און מען דארף אים מגלה זיין. און דער רבי איז ממשיך, וואלט ער נישט געווען אין די דרגה פון בריות, ווען ער וואלט געווען אין א דרגה נישט פון בריות, ער וואלט געהאט אין זיך עפעס א מעלה חוץ פון א באשעפעניש פונעם אייבערשטן, וואלט מען געקענט מגלה זיין זיינע אוצרות יקרים דורך גילוי אור. ווי קען מען עס מגלה זיין? מען ווייזט אים אור, יעמאלט ווערט נתגלה די פנימיות, דורך מדגיש זיין דעם יוקר פון תורה וכיוצא בזה. ווען ער איז נישט קיין בריות, יעמאלט וואלט מען געדארפט האבן טאקע דעם ענין פון רעדן וועגן יוקר התורה, וויבאלד אז ער איז אין א העכערע דרגה, איז אים מיט אים געבן אור, מיט אים ווייזן די טייערקייט פון תורה, וואלט עס געהאט אויף אים השפעה, וויבאלד אבער אז ער איז אין דער דרגה פון בריות, מצד זיין חומריות וגסות, מצד זיינע כוחות הגלויים, וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן בריות, און דער אלטער רבי זאגט אז וואס אז רחוקים מתורת השם ועבודתו, און ער איז זייער האט א חומריות און א גראבקייט פון זיינע כוחות הגלויים, קען נישט לייכטן דער אור הנשמה מיט מיט מיט דעם ענין פונעם רעדן וועגן די מעלה פון תורה, וועט נישט ארבעטן ביי אים. וואס דארף מען טון? דארף מען אראפנעמען, צוברעכן זיין חומריות וואס פארדעקט אויפן אור הנשמה, און דער אראפנעמען און דער אראפנעמען איז דורך דער הכרזה ונזיפה, דאס קען ווערן געטון נאר אויף א זייט, וויבאלד אז מען רעדט דא אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מען רעדט, מען רעכנט אריין דא בריות אויכעט, מוז מען גיין אויף א אופן וואס מען דארף אים צוברעכן, מען קען אים נישט געבן קיין אור און דאס וועט מגלה זיין די פנימיות איז אזוי פארגרעבט אז ס'וועט נישט ארבעטן, וואס דארף מען טון? דארף זיין אזא הכרזה מיט א נזיפה, אוי להם! אוי להם א רחמנות אויף די בריות שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף

ס'איז מען קען עס אנרופן צוויי צוויי אופנים צוויי סארטן אידן, איינער וואס ער האט אין זיך עפעס, ווערט ביי עם נתגלה די אוצרות יקרים דורך דעם ענין פון א גילוי אור, אבער איינער וואס ער איז מיט אין דעם ענין פון בריות, וויבאלד אז ער איז נאר א בריאה, איז חומריות וגסות דארף מען עס צוברעכן. אין אות ד' וועט דער רבי ארויסברענגען אז ס'דא איינער וואס אפילו דאס אליין וועט אויך נישט העלפן, די וואס מען האט גערעדט ביז יעצט הייסט דאס אז ס'איז נאר פארדעקט און מ'דארף עס נאר מגלה זיין, ס'דא אבער אמאל אזא איינער וואס ער איז אפילו נישט קיין כלי אויף דעם, יעמאלט מוז מען אים מאכן א כלי, ווי מאכט מען אים א כלי אויף דעם, און דער רבי וועט עס אויסקומען אז ס'רעדט זיך דא וועגן צוויי סארטן, ווייל די וואס ס'איז איין איין סוג איז דער וואס אדער מיט אור אדער מיט אים געבן א נזיפה ווערט עס ווערט עס מסודר, אור וועט אים מגלה זיין די פנימיות, אדער אדער ס'איז אין דער ענין פון וויבאלד אז ער ער גסות און ער איז פארגרעבט מוז ער אנקומען צו דעם, און די צווייטע דרגה איז דער ענין וואס ער איז נישט קיין כלי און אים דארף מען האבן אינגאנצן אנדער סארט אופן.

און זיי דערהערן אז זייער רוחניות'דיגער מצב איז נידעריג, אזוי אויך אין זייער איצטיגן מצב, וואס די חומריות וגסות איז מעלים אויף אור הנשמה, ווי געזאגט פריער, דערהערן זיי און זיי דערנעמט אן ענין רוחני שמצד הנשמה. וואס מיינט דאס? קומט אויס אז די נזיפה און שבירת החומריות איז נישט דורכאויס אן ענין פון צוברעכן, מען רעדט נישט דא וועגן דעם ענין פון צוברעכן, וואס רעדט מען דא מער, נאר אויף ארויסרופן ביי זיי די פנימיות מן העלם אל הגילוי, ס'דא ביי אים ער האט די אוצרות מיט די אלע זאכן, און ס'איז פארדעקט, און מען דארף עס, מען דארף נישט ברעכן, מען דארף נאר מגלה זיין, אוועק נעמען דעם כיסוי, עט ווערן גלייך נתגלה דער אור. פאראן אבער, יעצט גייט דער רבי זאגן די נידעריגע די צווייטע, פאראן אבער נאך א נידעריגערע ציור, וואס געפינט זיך אין אזא שפל המצב, אז קיין ענין רוחני דערנעמט אים נישט, ווייל מצד זיין גסות וחומריות איז זיין פנימיות און נשמה בתכלית ההעלם. ער איז אינגאנצן אינגאנצן דאס, דער רבי ברענגט דאך אראפ א פסוק אין אין די הערה, עס שטייט א פסוק אין משלי, נר רשעים ידעך. ס'ווערט ס'ווערט פארלאשן, ממילא זעט מען ווי זיין גסות און חומריות איז אויף אזא סארט אופן וואס איז זייער נידעריג, און וויבאלד ער איז ניט שייך צו דערהערן אין זיין איצטיגן מצב איז ער ניט שייך צו דערהערן זיין שפל המצב, ער קען אפילו נישט דערהערן זיין שפל המצב, ווי אנהייב אות ד' דער רבי זאגט אז ער קען אונז יא דערהערן און מען יעמאלט דארף נאר אראפנעמען דעם כיסוי, אבער דא ער קען דאך נישט דערהערן אפילו זיין שפל המצב, דארף דעריבער זיין א נזיפה וואס כל עניינו איז דער ענין פון שבירה, ס'איז נישט נאר פון מגלה זיין, נאר ס'איז א ענין פון ברעכן. ס'דארף זיין דער געשריי, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא פרק כ"ט, אז א מענטש בשעת ער זעט אז ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, און דער יצר הרע פרובירט אים צו גובר זיין אויף אים און ער לאזט אים נישט טון וואס מען דארף, וואס טוט מען יעמאלט? זאגט דער אלטער רבי גיב מורא'דיגע ווערטער, אין א לשון פונעם אלטן רבי'ן, מען דארף שרייען אויפן יצר הרע, אתה רע ורשע ומשוקץ וכו'. דו ביסט שלעכט, דו ביסט א רשע, דו ביסט א א פארמיאוס'טע זאך, ביסט א משוקץ, און דו לאזט מיר נישט זען, דו לאזט מיר נישט ברענגען, און דו ביסט מסתיר אויף מיר דעם אור פון דעם אייבערשטן. און דאס פועל'ט אין אים, בשעת א מענטש טוט דאס, יעמאלט פועל'ט עס אין אים א שבירה בכל מהותו, און דערמיט ווערט ער א כלי צו קדושה. זעהן מיר דא לכאורה אז ס'דא צוויי סוגים ווי געזאגט פריערט, איין סוג איז וואס וואס וואס ער איז א וואס ער איז א כלי ריק, ער איז א כלי אבער ער האט ער איז פארט ליידיג, פארוואס איז ער ליידיג? ווייל ער איז פארדעקט מיט עפעס, אבער ער איז א כלי. די צווייטע זאך איז אז ער איז אפילו נישט קיין כלי, אז ער איז נישט קיין כלי דארף מען האבן אסאך א שטארקערע ענין פון נזיפה וואס דאס איז דער ענין נישט פון מגלה זיין נאר דער ענין פון ברעכן, ברעכן דעם גראבקייט און די נידעריקייט אז ער זאל אנהייבן צו דערהערן ווי נידעריג ער איז, ער זאל ער זאל פילן ווי נידעריג ער איז, יעמאלט וועט ער קענען אנהייבן דערפילן א ענין רוחני. אין אות ה', ווי געזאגט פריערט עט דער רבי ברענגען דעם דעם עט דער רבי ברענגען א צוויי סיפורים, און דאס וועט אונז מסביר זיין אויף דעם צווייטן אופן, דעם צווייטן אופן וואס מ'האט ערשט גערעדט, אז א מענטש בשעת ער איז אפילו נישט קיין כלי, מ'דארף אים מאכן א כלי, יעמאלט איז נישט דער ענין פון מגלה זיין, יעמאלט דער ענין פון שבירה. זאגט דער רבי א דוגמא אויף דעם צווייטן אופן וואס מען האט ערשט גערעדט, געפינט מען אין דעם סיפור אין גמרא, די גמרא אין תענית דף כא דערציילט א מעשה, מעשה שבא ר' אלעזר בר' שמעון נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר כו', ר' אלעזר בר' שמעון איז געגיין אין וועג און האט געטראפן א מענטשן וואס איז געווען זייער א מיעסער מענטש, אמר לו האט אים ר' שמעון געזאגט האט אים ר' אלעזר בר' שמעון געזאגט, ריקה, דו פוסטער, כמה מכוער אותו האיש כו', ווי מיעס איז דער מענטש, אמר ליה, האט אים יענער געענפערט, לך, האט אים געבעטן, האט אים, ער איז געווארן געטשעפעט, האט אים רב אלעזר געוואלט בעטן מחילה, האט ער אים געזאגט, האט ער אים נישט מוחל זיין, ביז לך ואמור לאומן שעשני, גיי צו דעם אומן, גיי צו דעם קראפטסמאן, גיי צו דעם אייבערשטן, וואס ער האט מיר געמאכט, כמה מכו, און זאג אים, כמה מכוער כלי זה שעשית כו', גיי און זאג אים ווי מיאוס איז די כלי וואס ער האט געמאכט. ווערט לכאורה א געוואלדיגע שווערע שאלה אויף די גמרא. שטעלט זיך די שאלה, און דער רבי ניצט דעם לשון רגיל פון גמרא, מעיקרא מאי קא סבר, וואס האט רב לאזאר לכתחילה געטראכט? צו האט רב לאזאר נישט געוואוסט אויך פריער, איידער יענער האט געענטפערט לך ואמור לאומן וכו' אז דער גוף האדם מיט זיין ציור און אויסזען איז יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וואס איז געוען רב לאזר האט אים געזאגט אזא זאך און ער האט אים מחדש געווען אז אז אז ס'דא א אומן וואס האט עס באשאפן? רב לאזר האט עס געוואוסט אליין. אויך דארף מען פארשטיין, דא קומט די ריקע די די עיקר שווערע שאלה, ווי איז מעגליך אז רב אלעזר זאל זאגן אזא זאך ריקה כמה מכוער וכו', ווי פאסט עס אז רב לאזר זאל גיין און זאגן אזא זאך? דער ביאור אין דעם זייער א געשמאקן ביאור, און לויט דעם און נאכדעם די מעשה פון רבי'ן רש"ב, וועט ווערן פארשטאנדיג די מעשה מיט אברהם אבינו וואס דער מדרש ברענגט, אז נישט נאר וואס ער האט אויפגעטון אין זיין הויז האט געברענגט אז דער אויבערשטער האט אים געזאגט, דו האסט מכיר געווען, האסט באקאנט געמאכט מיין נאמען אין די וועלט, און דו ביסט א שותף צו מיר אין מעשה בראשית. דער ביאור אין דעם. מיט די ווערטער ריקה כמה מכוער אותו האיש, האט רב לאזאר געמיינט בעיקר דעם אמת'ן ריקנות וכיעור, ער האט נישט געמיינט אזוי שטארק, בעיקר האט ער געמיינט נישט אזוי שטארק דעם מיאוס'קייט פון זיין אויסקוקן, נאר ער איז געגיין אסאך טיפער, ער האט געמיינט דעם אמת'ן ליידיגקייט, פוסטקייט און מיאוס'קייט. אין וואס? אין זיין רוחניות'דיגן זין. ער האט דערקענט אז יענער איז זייער נידעריג אין זיין רוחניות'דיגן ציור, נישט געפינענדיג ביי אים עפעס א מעלה אמיתית, א רוחניות'דיגע מעלה, ער האט גארנישט געטראפן, ער האט גארנישט געטראפן אין אים. נאכמער, אויך די איינציגע מעלה פון די וואס ווערן אנגערופן בריות בעלמא ווי גערעדט פריערט אז זייער איינציגע מעלה איז נאר וואס זענען באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן, איז ביי יענעם נישט געווען ניכר ומורגש, דערפאר האט רב לאזאר אים געפרעגט, האט רב לאזאר געזען אז אין זיין מצב רוחני כמו שהוא קען מען יענעם נישט מחזיר שלום זיין, יענער האט אים געזאגט שלום און רב לאזאר האט אים נישט געענפערט, אין אזא מצב ווי יענער איז מיט אים ענטפערן אים שלום עט ער גארנישט אויפטון, מען קען גארנישט פועל זיין. ווי געזאגט פריערט אז די רבי רעדט דא וועגן די מעין רוחניות'דיגע עניינים, און ער איז אזוי נידעריג אין רוחניות'דיגע עניינים אז מיט אים ענטפערן שלום וועט גארנישט זיין. ער איז ער איז ער איז ער איז גארנישט נרגש אין אים אפילו אז ער איז א בריאה פונעם אויבערשטן. נאר סיידן ווי וועט ער קענען פועל'ן אויף אים עס זאל ווערן אין אים א הזזה, נאר סיידן דורכ'ן ביטוש וביטול. מיט דעם וואס ער האט אים געזאגט ריקה כמה מכוער וכו', יעמאלט האט ער צובראכן זיין חומריות וגסות. מיט דעם האט ער אים צובראכן, יעמאלט האט ער ארויסגערופן ביי אים אז ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין ווי דער רבי זאגט ווייטער אז ס'איז דא א אומן, און גיי צו דעם אומן און זאג אים, ר' אלעזר האט געוואוסט פריערט אז ס'איז דא א אומן, און ר' אלעזר וואס איז ר' אלעזר גייט אזוי מבזה זיין א מענטשן, ער האט אים געוואלט מקרב זיין, ער האט אים געוואלט ארויסנעמען פון זיין מצב, האט ער אים געזאגט, ווי ווי ווי ווי פוסט ביסטו, ווי מכוער ביסטו, נאר מיט דעם האט ער געקענט ארויסרופן ביי אים אז ס'איז ביי אים געווארן עפעס פלוצלינג א ליכט, פלוצלינג האט ער מיטן צוברעכן זיין גשמיות האט ער אים צוגעברענגט צו א ענין אז ער האט אנגעהויבן זען אז ס'איז דא א אומן מיט די אלע זאכן. און דער רבי לייגט צו אין די הערה דרײַ און צוואַנציק, און דאס איז וואס די גמרא ענדיגט, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן, מען טאר נישט, ס'דארף נישט זיין רגיל צו טון אזעלכע זאכן, אדער אדער בלבד שלא יעשה עוד, שטייט ניין, איים סארי, שטייט בלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן, ער זאל נישט זיין רגיל, און שטייט נישט שלא יעשה עוד. לכאורה דארף שטיין אז ער זאל עס מער נישט טון. יעמאלט וועט ער מוחל זיין, יעמאלט איז אלץ פיין. שטייט נישט אזוי. פארוואס? ווייל בכלל איז דא אזא הנהגה, אבער ס'דארף נישט זיין, ס'דארף נישט זיין ביי יעדן מענטשן. פארוואס? ווייל ביי רוב מענטשן דארף נישט האבן אזא שטארקע נזיפה אז מ'זאלן זיי מעורר זיין ביז אז זענען בחיצוניות אפילו קוקן זיי אויס אזוי מיאוס בגשמיות אויכעט איז דערפאר זאגט מען דארטן בלבד שלא יהיה רגיל לעשות אבער ר' אלעזר האט געזען אז דארט האט נישט קיין ברירה און האט עס געמוזט טון און ער האט ביי אים מגלה געווען אז ס'דא א אומן און דווקא דורך דעם ביטוש און דאס איז וואס באלד נאך דעם ביטוש ושבירה וואס יענער וואס האט יענער געזאגט דער רבי זאגט עס דא קלאר וואס האט יענער געזאגט לך ואמור לאומן שעשאני ער האט באקומען א ידיעה אז עס איז דא אומן שעשאני, און א הכרה בו, ער האט אנגעהויבן צו האבן א הכרה אינעם אייבערשטן, איז געווארן א מציאות וואס האט, ער איז געווארן א מציאות וואס האט דעת והכרה וואס דערהערט דעם אומן שעשאני, ער האט על כל פנים מכיר געווען די מעלה אז ער איז דעם אויבערשטנ'ס א נברא. און נאכמער, ער זאגט נישט דארטן דעם לשון אומן שבראני, ער ניצט נישט אפילו דעם לשון נברא שוין, מיט דעם וואס ער האט געכאפט אזא ביטוש האט ער אים צוריקגעברענגט צו א מעלה אז ער האט אים אנגערופן אומן שעשאני און נישט סתם מיט דעם לשון בריות. דער רבי לייגט צו אין הערה דרײַ און צוואַנציק פשוט געשמאק ארויסגעברענגט די גמרא, לויט דעם קען מען אויכעט ענטפערן אז דאס וואס רב לאזאר האט געשטעט ידע בעצמו שחטא, רב לאזאר האט געוואוסט אליין אז ער האט געזינדיגט, נאכדעם וואס דער מענטש האט אים געזאגט און האט אים געבעטן מחילה טאקע, איז דאס פארוואס וויבאלד אז גלייך נאך וואס רב לאזאר האט אים געזאגט ריקה כמה מכוער אותו האיש, האט יענער גלייך אים געזאגט לך ואמור לאומן שעשאני, האט רב לאזאר דערזען אז דאס האט אים געפעלט און מיט דעם וואס ער האט עס אים געזאגט האט ער ארויסגעברענגט אין אים די הכרה אז ס'איז דא א דער אייבישטער און אז דער אייבישטער איז נישט נאר אין א אופן פון פון בריאה נאר ס'איז אויכעט אין א אופן פון עשאני אסאך א העכערע דרגה נישט סתם בריאה וואס דאס מיינט אויך הרגש אין זיין תכלית הבריאה ווי די עשייה פון אן אומן וואס איז מיט א כוונה ותכלית ער האט ארויסגעזען נישט נאר אז ס'איז דא א אומן ער האט ארויסגעזען אויכעט אז ס'איז דא דער אומן אט בשעת א אומן גייט און מאכט עפעס איז דא אין דעם א כוונה און און ס'ברענגט ארויס א זאך וואס ער טוט האט אין דעם א תכלית מיט א כוונה האט ער ארויסגעזען אויכעט אין דעם אז ס'איז דא אין דעם א אופן פון א כוונה וואס דער אויבישטער וויל מיט דעם וואס אומן שעשאני מיט דעם וואס ער האט אים באשאפן. אות ו' על דרך זה. קען מען אויך מבאר זיין, דארט קען מען, האט מען זייער געשמאק אין דעם סיפור פון רב לאזאר'ן ארויסגעברענגט דעם ענין, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט אין די מעשה פונעם רעבן רשב ווי געזאגט פריערט. על דרך זה קען מען אויך מבאר זיין דעם סיפור חסידים וועגן אדמור מהרשב נשמתו עדן וואס האט פאסירט ביים אנהייב פון זיין נשיאות. א איד איז אריין אויף יחידות צום רעבן נשמתו עדן און האט געבעטן דעם רעבן'ס ברכה אויף א ערנסטן ענין, ס'פאסירט ביים אנהייב ווען דער רבי רשב איז געווארן רבי, איז אריינגעקומען צו אים א איד און האט אים געבעטן א ברכה אויף זייער א שווערן ענין א ערנסטן ענין ביי וועלכן ער האט זיך גענויטיגט ער האט זיך גענויטיגט אין גרויס התעוררות רחמים מ'האט געדארפט האבן אויף דעם מורא'דיגע גרויסע רחמים אבער דער רבי נשמתו עדן האט אים געענפערט אז ער קען דערין גארנישט טון ער קען אין דעם גארנישט טון ער קען אים נישט העלפן אין דעם, אזוי האט אים דער רבי רשב געזאגט. נאכן הערן אזא ענטפער, און ער דארף האבן אזא ערנסטן עניין, אזא ערנסטע ישועה, איז דער איד ארויס פון רבי'נס חדר, און האט אויסגעבראכן אין א ביטערן געוויין. אזוי ווי ער גייט און וויינט, האט ער באגעגנט דעם רזא. דער רזא האט געהייסן ר' זלמן אהרן, ער געווען דער עלטערער ברודער פון דעם רבן רשב, דער ברודער פון רבן נשמתו עדן. און אויף זיין שאלה, דער רזא האט געפרעגט דעם אידן, פארוואס ער וויינט און אזוי שטארק? וואס וויינט ער אזוי שטארק? א ביטערן געוויין. האט דער איד אים דערציילט וואס איז געשען, און וואס דער רבי האט אים געענטפערט, האט אים דערציילט וואס זיין פראבלעם איז, האט אים דערציילט וואסערע א גרויסע התעוררות רחמים מלמעלה דארף ער האבן, און ווי ערנסט דער ענין איז, און דער רבי רשב האט אים געענטפערט אז וואס, אז ער קען אים נישט העלפן. דער רזא איז אריין אינעם חדר פון זיין ברודער דעם רבין, ווי דערמאנט איז עס געווען בתחילת נשיאותו, און האט אים געזאגט, איז דען אזוי דער סדר? איז דער סדר אזוי צו טון? אז עמיצער קומט בעטן דיין ברכה, זאגסטו אים אז דו קענסט אים נישט העלפן, ביז ער וויינט בדמעות שליש פון גרויס צער? איז דאס א סדר אזוי זיך צו פירן? האט דער רבי נשמתו עדן גלייך אנגעטון זיין גארטל און איבערגעגעבן, האט אים געבעטן אז דער איד זאל צו אים אריינקומען נאכאמאל, און ווען ער איז אריין האט דער רבי נשמתו עדן אים געבענטשט, און די ברכה איז מקויים געווארן בפועל ממש, און ער איז פטור געווארן פון דעם שווערסטן ערנסטן ענין, דער רבי רשב האט מעורר געווען רחמים רבים און ער איז געהאלפן געווארן. דאס איז די מעשה. פרעגט דער רבי, לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס האט דער רבי נשמתו עדן לכתחילה זיך אפגעזאגט צו העלפן דעם אידן, און נאך אין אזא שארפן אופן, איך קען דיר נישט העלפן, אז עס האט אים צובראכן, ווארום אפילו ואילו יצוייר אז דער רבי נשמתו עדן האט אים טאקע נישט געקענט העלפן, לאמיר זאגן אז ער האט אים טאקע נישט געקענט העלפן, האט דער רבי דאך געקענט אים מעודד זיין, דערמוטיגן מיט דברי חיזוק ובטחון, איך קען דיר נישט העלפן, דארף איך, ער דארף עס אים גארנישט זאגן, ער דארף אים נישט צוברעכן, זאג אים נאר, גיב אים נישט קיין ברכה ווייל דו קענסט נישט, אבער גיב אים חיזוק ובטחון. ווי די גמרא זאגט אין ברכות על דרך מאמר חזל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, אפילו א שווערד ליגט שוין אויפן האלז, זאל מען זיך נישט מונע זיין פון בעטן רחמים ביים אויבערשטן, איז וואס מען קען זאגן אזעלכע ווערטער, דער אייבערשטער וועט העלפן, גיב אים חיזוק, גיב אים בטחון אינעם אייבערשטן, און נישט זאג אים, איך קען דיר נישט העלפן. ס'איז א געוואלדיגע שאלה אויף די מעשה ווי דער רבי רשב האט זיך געפירט. אוי זיין דער רבי געבן די הסברה זייער געשמאק וואס דא איז געווען. די הסברה אין דעם בדרך אפשר איז על דרך הנל, אזוי ווי מ'האט גערעדט מ'האט גערעדט פריערט אין דעם אופן פון די מעשה פון רבי אלעזר ברבי שמעון, און אין די מעשה פון די ביי די מרגלים, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק די מעשה. און אויכעט מיט דעם ענין פון ווי גערעדט און מסביר געווען די משנה פון אוי להם לבריות מעלבונו של תורה, דער איד וואס האט געבעטן דעם רבינ'ס ברכה איז דאמאלס, צוליב זיין מעמד און מצב רוחני, געווען נישט מוכשר צו באקומען אזא גרויסע ברכה ווי דער מצב האט געפאדערט, ער איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען מעגליך מ'זאל אים געבן די ברכה, ער איז נישט געווען קיין כלי דערצו, און דאס איז דער ביאור פונעם רבינ'ס זאגן אים אז ער קען אים נישט העלפן, דערפאר האט דער רבי רשב אים געזאגט איך קען דיר נישט העלפן. אבער דורך הערן אט די רייד פון רעבן, וואס האבן ביים ביים אידן געפויעלט א צעבראכנקייט צוליב זיין ביטערן מצב, און האט אויסגעגאסן זיין צעבראכן הארץ פאר דעם אויבערשטן, דערמיט גופא איז ער געווארן ווי א נייע מציאות, ובמילא אויכעט א כלי צו ברכתו של הקדוש ברוך הוא. איז דער רבי רשב האט געוואלט פועל'ן אין אים, ער האט געזען אז ער איז זייער אויף א נידעריגן מצב ברוחניות, אזא גרויסע אזא גרויסע נס אז צו ווערן פטור פון אזא ערנסטן ענין וואס מ'דארף האבן פון דעם התעוררות רחמים, קען ער אים נישט געבן, איז דורכדעם וואס האט אים צובראכן, איז במילא זיין צובראכן הארץ, האט אויסגעגאסן זיין צובראכן הארץ פאר דעם אויבערשטן, האט אנגעהויבן צו בעטן ביי דעם אויבערשטן און ער האט מחליט געווען מסתם אז ער ווערט בעסער מיט אלץ, דאס האט אים געמאכט א נייע מציאות, יעמאלט איז ער געווארן א כלי,

און ס'איז ארויסגעגאנגען א קול אז אין מקבלין אותו בתשובה, אז מ'טאר אים נישט מקבל זיין בתשובה, און אויכעט אז ס'איז נישטא ווער ס'זאל בעטן אויף אים רחמים, וואס האט ער געטון יעמאלט? ס'האט אים צוגעברענגט צו אזא סארט מצב, אז דו דער אויף דער ווערטער אז ער האט נישט קיין עולם הבא און אין מקבלין אותו בתשובה, איז זאגט די גמרא געה בבכי' האט געוויינט אזוי שטארק ביז ער איז געקומען צו א דרגה אז ער איז געשטארבן פון דעם וויינען, און ער איז יעמאלט געווען מוזמן לחיי עולם הבא. אות ח'. פון דעם העט מען ארויסלערנען, יעצט העט דער רבי ארויסברענגען אין אות ח', העט מען צוריק קומען צו דעם ענין פון וואס איז געווען ביי אברהם אבינו, וואס ער האט געטון מיט די גוים, וואס ער האט זיי גענייט, און האט זיי מכריח געווען כופה אותם אז זיי זאלן זאגן, און אז ס'האט יא געהאט אויף זיי א פעולה, ווייל ס'איז שייך, די דרגה איז שייך אויכעט ביי גוים, אז זיי האבן טאקע נישט קיין נפש אלוקית, אבער מיט דעם ברעכן זיי, ווי אברהם אבינו האט געמאכט, אדער צאל גאר אסאך געלט,

נישט אראפ נעמען דעם דעקל נאר ברעכן דעם חומריות וגסות איז שייך דוגמתו אויך ביי א נישט אידן ס'איז שייך אויכעט ביי נישט קיין אידן ווי דער רבי גייט מסביר זיין דער חילוק איז נאר וואס דער חילוק פון א אידן ביז להבדיל ביז א גוי א איד אין וועלעכן מצב ער זאל זיך געפינען האט ער א נשמה וואס דאס איז א נפש אלוקית דער אלטער רבי זאגט אין תניא סוף פרק כ ד גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך א איד איז אלעמאל באמנה, אלעמאל מיט א ערליכקייט און אלעמאל ווייסט ער אז ס'דא אן אייבישטער און ער גלייבט אין אייבערשטן, וואס דערפאר איז גם בשעת החטא איז ער רוצה להיות מישראל, לשון פון רמב ם נאכאמאל, רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות וכו', וואס זאגט דער רמב ם דארטן? ער שטייט און ער שרייט איך וויל נישט געבן קיין גט, אדער ער שטייט און ער שרייט ער וויל גיין טון א עבירה, און מען קומט און מען גיבט איהם פעטש און מען נייט איהם אז ער זאל געבן א גט, וואס ווערט יעמאל? איז רוצה להיות מישראל זאגט דער רמב ם, און רוצה לעשות כל המצוות וכו'. דעריבער איז די שבירה נאר אין זיין חיצוניות, וואס דארף מען ברעכן? די חיצוניות, ווארום בפנימיות איז ער טוב, אויך פאר דער שבירה, ווייל ער האט א נפש אלוקית, במילא איז די שבירת החומריות ותכליתו, וואס דער וואס דער וואס דער אויפטו פון שבירה ביי אים, צו גורם זיין עס זאל נתגלה ווערן די פנימיות, ביי א אידן דארף מען נאר מגלה זיין די פנימיות, וועלכע איז שוין דא ביי אים, מען דארף גארנישט מחדש זיין, ס'איז דא, נאר מען דארף עס אראפנעמען, מען דארף ברעכן דעם ענין פון דעם חומריות. מה שאין כן ביי א נישט אידן וואס ער האט נישט קיין נפש אלוקית, קען די שבירה ביי אים אויפטון נאר א יכולת צו דערגרייכן די דרגה אין רוחניות צו וועלכער א נישט איד האט א שייכות, במילא ביי א גוי קען עס אויכעט האבן א אויפטו, וואסערע אויפטו קען עס האבן? ער האט נישט קיין נפש אלוקית, קען די שבירה ביי אים אויפטון נאר א מעגליכקייט ער זאל דערגרייכן די דרגה אין רוחניות וואס א נישט איד קען צוקומען צו דעם.

נוגה, קליפת נוגה איז א סארט קליפה וואס איז מכסה אויף אלוקות אבער ס'האט אין זיך אויכעט נוגה, ס'האט אין זיך אויכעט אביסל א ליכטיגקייט. איז במילא דא א חילוק פון א אידן ביז, להבדיל ביז א גוי. אות ט. יעצט וועלן מיר צוריק קומען און מסביר זיין וואס איז געווען ביי אברהם אבינו מיט דעם וואס ער האט אויפגעטון מיט די מיט די גוים אז זיי האבן געבענטשט דעם אויבערשטן פון וועמען זיי האבן געגעסן. דערמיט איז אויך מבואר דער טעם פארוואס אברהם אבינו האט געמאכט אזא לחץ אויף די עוברים ושבים וואס האבן ביי אים געגעסן, אז זיי זאלן זאגן ברוך קל עולם שאכלנו משלו, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די קשיא געווען זייער פשוט, וואס האסטו אויפגעטון? ער האט דאס געזאגט ווייל האסט אים גענייט, ער איז אוועקגעגאנגען האט ער פארגעסן פון דעם, און וואס דער אויפטו, און נאך שווערער איז, וואס דער אויבערשטער זאגט אים אז צוליב דעם זאלסטו וויסן אז דו ביסט א שותף אין מיר מעשה בראשית, האסט מפרסם געווען מיין נאמען אין די גאנצע וועלט, קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם, וואס טוט זיך דא? זאגט דער רבי אזוי, אויך א בן נח, און דער רבי לייגט צו בפרט נאכן מבול, וואס דער מבול שטייט דאך איז געווען פערציג טעג דער ענין פון פערציג סאה, עס איז געווען א מקווה, עס איז געווען מיט די וואסער מ'האט אויסגערייניגט, עס איז געווארן א בירור און א זיכוך אין די וועלט, עס איז געווארן א אנדער סארט וועלט נאכן מבול, ממילא איז א בן נח האט אויכעט א יכולת צו אנערקענען אז עס איז פאראן א בעל הבית לבירה זו. א בן נח האט א יכולת צו קומען און פארשטיין אז ס'דא א באלעבאס צו די צו די צו די צו די וועלט. דער רבי ברענגט אראפ אין איין און דרײַסיק א הערה שהרי מחויב באמונת השם היפך עבודה זרה. א בן נח איז מחויב אין עבודה אין אמונת השם. די ערשטע זאך וואס ס'דא פון די שבע מצוות בני נח איז אמונת השם.

א איד מוז גלייבן נאר אין איין אייבערשטן און א בן נח נישט, און ס'דא שיטות וואס זאגן אז ער איז מוזהר אויף דעם אויכעט, זיכער אז לויט די שיטות און בכלל איז א בן נח האט די יכולת צו צוקומען אז ס'דא א בעל הבית לבירה זו, און דעריבער האט אברהם זיך עוסק געווען אין מפרסם זיין אלוקות ווי דער לשון איז בפה כל עובר ושב ווי דער מדרש זאגט. דורך געבן זיי צו פארשטיין ענייני אלוקות מיט א ריבוי הסברים. אברהם אבינו, ווי דער רמב"ם זאגט דארטן אין ויטע אשל שם, אז אברהם אבינו האט נישט נאר נאכן עסן זיי געבעטן זאלן בענטשן דעם אייבערשטן און מיט דעם האט זיך אלס געענדיגט, ער האט זיך ארום געגאנגען האט זיי מסביר געווען מיט ריבוי הסברים אז ס'איז דא א באשאפער צו די וועלט, די וועלט האט זיך נישט געמאכט אליין, און ס'איז דא א גאט וואס איז דא אויף די וועלט, און אזוי האט ער מפרסם געווען אז ס'איז דא בעל הבית לבירה זו. בשעת ער האט אבער געזען ביי א טייל פון זיי אז עס נעמען זיך נישט צו אט די אלע הסברים, ער איז זיי מסביר און מסביר און מסביר, זענען אזוי פארגרעבט אז ס'קריכט זיי נישט אריין אין קאפ, וואס דאס איז דערפאר וואס ביי זיי איז דא א שטארקע חומריות מער ווי ביי סתם א בן נוח, ווי מען זעט ביי בן נוח אליין, ווי זעט מען ביי בן נוח? מען זעט אז ס'איז דא א געוואלדיגע חילוק, ועל דרך החילוק דחם, שם ויפת. קען מען עפעס פארגלייכן חם מיט שם מיט יפת? חם איז דאך אינגאנצן א אנדער סארט קאטעגארי. און ווי מען לערנט מ'עט לערנען ווייטער אז יעקב אבינו איז געווען ישיבתו של שם. מען רעדט דאך אינגאנצן וועגן א אנדער סארט. איז אין בן נח אליין איז דא חילוקים. ס'דא איינער וואס דורך דעם די הסברים וואס אברהם האט געמאכט איין הסבר האט ער עס אנגענומען, איינער האט געדארפט האבן פינף הסברים ווי דער לשון איז ריבוי ריבוי הסברים, און ס'דא אזעלכע וואס אברהם האט געזען ס'גייט נישט, ס'קריכט נישט אריין אין אים, ס'נעמט אים נישט.

ווי דער רבי ברענגט אויף לשון המדרש, מאן דהוה חמי האי עקתא דהוה עקי ליה הוה אמר כו', יעדער איינער וואס האט געזען אין דעם ענגשאפט וואס יענער געפינט זיך האט ער געזאגט וואס מ'האט אים געהייסן, און דערמיט גע'פועל'ט, אברהם אבינו מיט דעם וואס האט אים אריינגעלייגט אין א לחץ, און א לחץ מיינט ענגשאפט, האט אים געדריקט, און דערמיט גע'פועל'ט אז אברהם'ס פריערדיגע הסברים, דאס וואס האט אים פריערט מסביר געווען, די אלע זאכן זאלן זיך ביי זיי אפלייגן אין א געוויסע מאס, און ווי א תוצאה דערפון אז זיי זאלן מכיר זיין און זאגן ברוך קל עולם שאכלנו משלו, זענען אינגאנצן אנדערע ווערטער, קומט אויס אז אברהם אבינו האט געהאט אויף זיי א מורא'דיגע השפעה, און נאך די אלע זאכן וואס זיי האבן געזאגט, איז דער עיקר האט זיי נאר אראפגענומען דעם ענין פון די גראבקייט זייערע, און האט זיי גענייט, און ווי דער לשון איז אז ווער ס'האט געזען די עקתא פון זיי האט געזען, עקתא קען אויכעט זיין, האט געזען די נידעריגקייט פון זיי, די חומריות פון זיי, און האט נישט געוואלט בענטשן דעם אייבערשטן פריערט, איז דורך דעם האט ער אראפגענומען פון זיי די חומריות און זיי האבן געזאגט ברוך קל עולם שאכלנו משלו און זיי האבן עס געזאגט מיט א אמת, יעצט איז פארשטאנדיג וואס דער אויבערשטער האט געזאגט אברהם אבינו אז דו האסט מכיר געווען מיין נאמען אין די גאנצע וועלט ווייל נאך דעם מסביר זיין מיט אלע זאכן נאך דעם צוברעכן אט די וואס האבן נישט וואס האבן ס'איז נישט געקראכן אין זיי צוליב זייער גראבקייט איז מיט דעם ענין פון דעם נייטן זיי האט ער זיי צוגעברענגט אז זיי האבן עס געזאגט טאקע יא מיט א אמת און האסט מכיר געווען מיין נאמען ווי דער לשון איז אין די ערשטע אין דעם ערשטן אות דארטן אז אז דער אויבערשטער זאגט אז שמי אני לא היה שמי ניכר לבריות והכרת אותי בבריותיי יעמאלט מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם, האט עס אברהם טאקע יא אויפגעטון עס איז זייער געשמאק פארשטאנדיג ערשט אלע זאכן. אות י' טוט דער רבי אראפברענגען די הוראה פון דעם איז אין פשטות וואס די הוראה פאר אונז וואס מ'דארף טון, מעשה אבות סימן לבנים, די מעשה פון די אבות איז א סימן פאר אונז, דארף מען זיך פירן ווי אברהם אבינו און טון און מפרסם זיין אלוקות בעולם, וואס האט אברהם אבינו געטון? ער האט מפרסם געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען בעולם, און טאקע ווי אברהם האט עס געטון, וואס אויך דער אופן פון אברהם'ס הנהגה און די אבות בכלל איז א סימן לבנים, נישט נאר די מעשה נאר אויכעט ווי אברהם אבינו האט עס געטון, דער אופן ווי ער האט עס געטון איז אויכעט מעשה אבות סימן לבנים, מען זאל זיך נישט מסתפק זיין מיט מקרב זיין די אידן וואס געפינען זיך נאר בביתו, ער וועט מקרב זיין אידן אבער זענען לעבן אים, זענען ביי אים אין שטוב, ניין דאס איז נישט געווען ביי אברהם אבינו, נאר מען דארף ארויסגיין אין גאס און דארט אויפטון מיט אידן עוברים ושבים, און נישט נאר עוברים ושבים, נאר דער לשון אין די מדרש איז, כל עוברים ושבים, דער ערשטער מדרש וואס מ'האט געלערנט, מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, דארף מען זען אז עס זאל זיין כל עוברים ושבים, און די השתדלות דארף זיין אויף יעדן אופן וואס איז מעגליך, יעדן אופן וואס איז מעגליך, אויך ווען צוליב דעם דארף ער זיין די עוברים, דארף ער זיי, אויך ווען צוליב דעם דארף ער זיי, די עוברים ושבים געבן עסן און טרינקען, זאל ער דאס אויכעט טון. און נאכמער, אפילו ווען דער וועג צו פועל זיין אויף זיי איז דורך לחץ, כמובן בדרך התורה וואס דרכיה דרכי נועם וגומר, אברהם אבינו האט עס געטון דורך לחץ, זאלסט עס אויכעט טון דורך לחץ ווען מען דארף. און אויב עימיצער קומט און טענה'ט, קומען איינער און האבן א טענה, וואס האט מען דערמיט אויפגעטון? ער זעט אז מען כאפט א אידן און מען נויט אים און מען רעדט מיט אים מען איז אים מסביר און דערנאך אז ס'גייט נישט כאפט מען אים אן ביים האנט און מען גיבט אים א מען גיבט אים א חיבוק מען גיבט אים א מען איז אים מחבק און און מען זאגט אים מען גיבט אים א קוש אדער מען זאגט מען זאגט אים דו מוזט לייגן תפילין ווי קענסטו אוועק גיין אן לייגן תפילין וועט ער פרעגן א שאלה וואס האט מען אויפגעטון דאס דער וואס מען האט דער וואס מען פועל'ט אויף אים ער זאל זאגן א ברכה

ווייס מען נישט, און אזוי ווייטער, איז לכאורה האבן זיי דאך א געפערליכע טענה, א שווערע טענה, וואס טוט זיך דא, וואס האסטו אויפגעטון מיט דעם? זאגט מען אים דעם סיפור בתורה, מען זאגט אים דעם סיפור וואס איז געווען ביי אברהם אבינו, און דער לשון פון תורה שטייט איז קומט פון תורה איז לשון הוראה, ס'איז א אנווייזונג ווי אזוי מען דארף זיך פירן, די הוראה וואס מען האט ערשט אפגעלערנט, הנזכר לעיל. און מען זאגט אים עס נאך נישט סתם אזוי, נאר מען זאגט עס אים מיט א כל שכן וקל וחומר, אז וויפיל ס'איז געווען ביי אברהמ'ן איז דאס היינט אסאך אסאך אסאך מער, דארף מען עס טון. מה דאך בימי אברהם, ווען עס האט זיך געהאנדלט וועגן בני נח, און ס'רעדט זיך פאר מתן תורה, האט די הנהגה אויפגעטון דעם ענין פון 'הכרת אותי בבריותי', איז ווי אברהם אבינו האט עס געטון, וויפיל מאל אזויפיל דארפן מיר עס טון, על אחת כמה וכמה נאך מתן תורה, און מען רעדט בנוגע א אידן וואס דער רמב ם זאגט דעם לשון רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות וכו', איז אז זיין פעולת המצוות איז לרצונו פון דעם אידן, ס'איז גארנישט גענויט, ס'איז ער טוט עס לרצונו, ס'איז נאר וואס ער האט עפעס וואס פארדעקט אים, און נאך מער, ס'איז רעכט אז דער לחץ וכפי' זאל אויפטון אז דאס זאל ווערן זיין רצון גלוי, ווי אז מ'זאגט אז בא להבדיל בא א בן נח פאר מתן תורה האט דאס געהאט א אויפטו אז מיט דעם וואס אברהם אבינו האט געזען אז ס'העלפט נישט דער רעדן האט ער אים געמאכט אן ענין פון שבירה מיט א לחץ יעמאלט האט דאס זיי געברענגט צו זאגן טאקע מיט א אמת דאנקען דעם אייבערשטן איז ביי א אידן איז דער לחץ וכפי' וועט ער זיכער אויפטון אז ס'וועט ווערן אז ס'וועט ווערן זיין רצון גלוי עט לייגן די תפילין מיט א אמת און נאך און נאכדעם וועט נאך זיין נאך מער

וצואה וויסט מען די היינטיגע תינוקות שנשבו וואס זיי ווייסן נעבעך גארנישט און דורך דעם וואס מען כאפט זיי און מען לייגט מיט זיי תפילין און מען איז זיי מסביר וועגן אידישקייט איז ממש הכרת אותי בבריותי ווייל זענען שוין געבארן געווארן א צווייטער דור אמאל א דריטער דור וואס זיי ווייסן נעבעך גארנישט זיי ווייסן נאר אז זענען אידן יעמאלטס דורך דעם עט זיין מידה כנגד מידה דער יעוד וואס ס'שטייט אין ישעי' הנביא און דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין סוף הלכות מלכים כי מלאה הארץ דעה גומר

די שפאלטן מיינט וואס מ'איז נישט מקיים אינגאנצן ווי ס'דארף צו זיין, עט זיין יעמוד מלך מבית דוד ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, איז יעמאלט ווערן בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.